שמואל בית פרק ט' היינטיגע פרק איז ממשיך צו פארציילן די הצלחות פון דוד המלך'ס מלוכה, און ס'גייט באופן כללי אזוי ווי אונז זעהן די פרקים, שפעטער גייען אונז צוריק גיין צו די סדר צו פארשידענע מעשות וואס זענען געשען. איין זאך וואס שטייט ויהי אחר כן, נאך ווען? נאך פונקט די מעשה וואס איז געשען אין די פריערדיגע פרק מיט די בית המקדש? כ'ווייס נישט, שפעטער נאכדעם וואס ס'איז געווען א מלך א שטיק צייט, שטייט דוד המלך האט געשלאגן די פלישתים, מכניע געווען די פלישתים, דאס הייסט באופן כללי די פלישתים זענען דאך געווען די וואס האבן גערודפ'ט די אידן א גאנצע צייט, און יעצט בזמן דוד המלך'ס מלכות איז געווארן שטארק, און די פלישתים איז געווארן נכנע צו די אידן, שטייט דא א אינטערעסאנטע פסוק ער האט גענומען מתג האמה מיד פלישתים, נישט קלאר וואס די מתג האמה איז, א שטאט, עפעס א זאך וואס ער האט גענומען פון זיי, עקטשועלי. נאך איינער וואס האט געמאכט א מלחמה מיט זיי איז געווען מואב. מואב האט ער אויך געשלאגן, און אויך האט א אינטערסאנטע לשון וואס ער האט געטון מיט זיי, שטייט ער האט גענומען א שטריק האט זיי געלעגן אויף דער ערד, צוויי שטריקן האט ער געהארגעט און איין שטריק געלאזט לעבן, כאילו צוויי דריטל פון די מלחמה לייט צו וואס פון מואב האט ער געהארגעט, אנדערע דריטל האט ער געלאזט לעבן, און מואב איז געווארן עבדים נושאי מנחות, און געווארן אזוי ווי אונטער דוד'ס אימפעריע האט מען געדארפט צאלן טעקס פאר אים. נאך וואס אונז לערנען וועגן פלשתים מואב לערנען אונז וועגן צובה דאס איז ארם ארם צובה איז געווען א הדדעזר איז געווען דער מלך צובה ער איז געגאנגען עפעס אין נהר פרת צו לייגן דארט א יד צו לייגן א מאניומענט לכאורה דעמאלט ווען ער איז געווען דארט האט דוד אים געשלאגן ער האט גענומען א גרויסע סכום טויזנט און זיבן הונדרעט פרשים פערד רייטער צוואנציג טויזנט סתם סאלדאטן. אלע רכב, וואס הייסט אלע, די פערד וואס האבן געפירט האט ער מעקר געווען, דאס הייסט צובראכן זייער פיס זיי זאלן נישט קענען פארן, ס'איז איבער געבליבן הונדרעט וואס ער האט גענומען פאר זיך זעט אויס, און דא לערנט זיך א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז געקומען ארם, געקומען ארם דמשק, איז געקומען העלפן פאר ארם צובה פאר הדדעזר מלך צובה, דעמאלטס האט דוד המלך זיי אויך געשלאגן צוויי און צוואנציג טויזנט מענטשן, זיי געווארן באלעבאס ער האט געלייגט נציבים, נציבים הייסט אזוי ווי גאווערנערס, ער איז געווען דער מלך אין ירושלים און האט געהאט אזוי ווי א אימפעריע אין ארם דמשק זענען אויכעט געווען עבדים פאר דוד. און באופן כללי האט די אייבערשטער געהאלפן דוד ווי ער איז געגאנגען, באקומען שלטי הזהב, ס'הייסט אונז זאגן אויף עברית שלט איז א סיין, עס מיינט עפעס אזעלכע מגינים צו עפעס אנדערע חפצים פון גאלד, געברענגט פון ירושלים און פון אנדערע פלעצער, נחושת אנדערע זאכן. נאך א זאך, ס'איז געווען א מלך חמת, חמת איז אויך ערגעץ אין דעם געגנט צפון פון ארץ ישראל, דארט איז געווען א קעניג תועי, און תועי האט געשיקט שלוחים פון דוד צו דוד, ער האט געשיקט זיין זון יורם, געווען זיין זון, האט ער געשיקט צו דוד המלך, צו שואל זיין בשלום, ס'הייסט כאילו מקבל פנים זיין אזוי ווי מקבל מרות זיין א שטיקל, פארוואס? ווייל תועי איז געווען צוקריגט מיט הדדעזר פון מלך ארם, מיט ארם צובה, האט פארשטאנען אז אויב דוד המלך איז קעגן אים, האט ער אים ארויסגעהאלפן, אים געוואלט זאגן שכוח, און געברענגט. מתנות, כסף, זהב, נחושת, און די אלע זאכן פירט דער פסוק אויס, גם אותם הקדיש המלך דוד לה', מיט כסף און זהב וואס ער האט גענומען פון אלע גוים, פון ארם, פון מואב, פון עמון, פון פלישתים, פון עמלק, פון הדדעזר, די אלע פלעצער ער האט צוזאם גענומען גאלד און זילבער, און דאס גייט זיין א נפקא מינה שפעטער גייען אונז לערנען ביי די בית המקדש האט ער אלעס צוגעגרייט על כל פנים אלעס האט ער מקדיש געווען א הקדש נישט נאר פאר זיך נאר אויך פאר די אייבערשטער פאר די בית המקדש, און ער האט געמאכט א שם, ויעש דוד שם, דאס הייסט ער האט. א מאנימענט פאר זיך אדער בכלל באקומען א גוטן נאמען, ס'איז געווען נאך א מלחמה מיט אין בארם בגיא מלח, אפשר איז עס מלחמה מיט אדום, ס'שטייט די פסוק פירט דאך אויס מיט אדום, ס'הייבט זיך אן מיט ארם, ס'איז נישטא א קלארע פסוק וואס איז פשט, אין אנדערע פלעצער שטייט יא אדום אויף דעם זעלבע מעשה, על כל פנים, אויך ודאי וישם באדום נציבים, ס'הייסט ווייטער אזוי ווי מיר האבן געלערנט ביי די פלישתים וואס האבן געהאט נציבים אין ארץ ישראל, יא בזמן שאול נאך אסאך פריער, דוד יעצט דוד לייגט נציבים גאווערנערס אין אדום, און אדום זענען עבדים פאר דוד, דאס איז א גאנצע באנטש פון ארומיגע גוים וואס מ'זעט אז דוד איז זיי ממש כובש, דאס איז א גרויסע הצלחה, ריזיגע הצלחה, אזוי דער פסוק פארציילט נישט בפירוט די אלע מלחמות, אבער ער האט מצליח געווען קעגן מואב, קעגן ארם, קעגן אדום, און באופן כללי ויושע ה' את דוד בכל אשר הלך, די אייבערשטער האט געהאלפן דוד ווי ער איז געגאנגען, ער איז געווען דער קעניג אויף די אידן, ער האט געטון צדקה און משפט לכל עמו, ער האט געפירט די פאלק ריכטיג, ער האט זיי שופט געווען, און אזוי ווייטער. און נאך איין זאך פירט אויס די פרק, באופן כללי ווער זענען געווען די הויפט מענטשן די שטוב מענטשן כאילו די מנהיגים פון דוד יואב בן צרויה האבן עס געלערנט ער איז געווען די שר צבא די גענעראל דא נאך איינער יהושפט בן אחילוד איז געווען א זאך וואס הייסט מזכיר היינט אויף עברית מזכיר הייסט א סעקרעטאר עס מיינט עפעס ענליך א עפעס א ממונה אויף עפעס צדוק בן אחיטב און אחימלך געווען די כהנים שריה איז געווען די סופר ווייטער סופר איז אזוי ווי עס איז דא סופר המלך אונז לערנען די מגילת אסתר סופר איז א תפקיד ער איז געווען די סופר בניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי, אויך נישט קיין קלארע פסוק, ס'משמע אפשר בניהו בן יהוידע איז געווען דער ראש פון א גרופע סאלדאטן וואס זענען געווען פון כרתי און פלתי ס'איז עפעס פלעצער אדער האט ער געהאט אנדערע דזשאבס, ס'דא דרשות אויף דעם, אנדערע פירושים. דוד'ס קינדער זענען געווען כהנים, רשי זאגט כהנים מיינט שרים, אדער זעט זיך ס'געווען כהנים אביתר און צדוק זענען געווען ממש די כהנים וואס זענען אויך געווען כהנים האט אים געהאלפן, אדער זענען געווען סתם כהנים שרים, דאס איז באופן כללי די תיאור פון די מלכות בית דוד, דוד המלך'ס מלוכה, און די נעקסטע פרק גייען אונז צוריק צו מעשות וואס זענען געשען.